וואס מען זעט נישט פון איין זייט מבוי ביז צום אנדערן, און ביידע זייטן פון די מבוי זענען אפן צו א רשות הרבים, איז די שאלה געווען צו דאס הייסט ווי א מבוי סתום, ווי א פארמאכטע מבוי, אדער הייסט עס ווי א מבוי מפולש ווי א אפענע מבוי היות וואס ס'איז טאקע אפן פון ביידע זייטן, האט מען געזען אז רב האט געהאלטן דאס הייסט ווי א מבוי מפולש ווי א אפענע מבוי, און ממילא דארף מען מאכן עפעס א פאטענט אינדערמיטן מען דארף מאכן א צורת הפתח אינדערמיטן כדי צו מתקן זיין דעם מבוי מען זאל קענען טראגן אין דעם, און שמואל האט געהאלטן ניין אז היות וואס מען זעט נישט פון איין זייט ביז צום צווייטן הייסט עס ווי א מבוי סתום, דאס איז איין מחלוקת צווישן רב און שמואל, א צווייטע מחלוקת האמיר געזען, וואס איז טאקע די דין ביי א מבוי מפולש וויאזוי איז מען עס מתקן האמיר געזען א ברייתא א מחלוקת צווישן תנא קמא און חנניה, תנא קמא האט געזאגט אז א יעדע מבוי מפולש איז מען מתקן מיט דעם אז ביי איין זייט מאכט מען א צורת הפתח און ביי די אנדערע זייט לייגט מען א לחי וקורה, מה שאין כן חנניה האט געזאגט ניין ס'איז נישט גענוג אז מען מאכט ביי איין זייט א צורת הפתח, נאר מען האט געזען ער האט געברענגט א בית שמאי און א בית הלל אבער למעשה ווי דער בית הלל האט ער געזאגט אז ביי איין זייט דארף מען ממש א טויער, און ביי די אנדערע זייט מאכט מען א לחי וקורה אבער נישט א צורת הפתח אליין, און למעשה לגבי די מחלוקת צווישן די תנא קמא און חנניה האבן מיר געזען אז רב און שמואל פסק'ענען אויכעט, רב פסק'נט ווי די תנא קמא און שמואל פסק'נט ווי חנניה אליבא דבית הלל, און ממילא האבן מיר געזען די גמרא האט געברענגט א מעשה פון א מבוי אין נהרדעא א מבוי עקום וואס דארט האט מען געפסק'נט סיי ווי די חומרא פון רב און סיי ווי די חומרא פון שמואל וואס טייטש מען האט געפסק'נט ווי די חומרא פון רב אז דאס האט א דין פון א מבוי מפולש און ממילא דארף מען עפעס מאכן דא עפעס א פאטענט מען זאל מעגן דא טראגן, אבער פון די צווייטע זייט האט מען געזען אז זיי האבן גע'פסק'נט ווי די חומרא פון שמואל אז די הלכה איז ווי חנניה נישט ווי די תנא קמא און ממילא דארף מען לייגן א טויער און נישט א צורת הפתח. יעצט פרעגט די גמרא, דף ו עמוד ב זאגט די גמרא, ומי אבדינן כתרי חומרי, קען דען זיין אזא זאך אז דא זאל מען מחמיר זיין ווי רב און דא זאל מען מחמיר זיין ווי שמואל, וויאזוי גייט מען וויאזוי טאנצט מען אויף ביידע חתונות, והא תניא מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא לעולם הלכה כבית הלל, די ברייתא זאגט הייבט אן מיט דעם אז אלעמאל איז די הלכה ווי די בית הלל, זאגט די ברייתא ווייטער והרוצה לעשות כדברי בית שמאי, איינער וואס וויל יא טון ווי די בית שמאי, וואס לכאורה איז דאס ממש א סתירה, האסט דאך יעצט געזאגט הלכה איז אלעמאל ווי די בית הלל וואס טייטש איינער וויל טון ווי די בית שמאי, איז די גמרא וועט זיך שוין שטעלן אויף דעם, אבער קודם כל לאמיר זעהן וואס די ברייתא זאגט אז איינער וואס וויל בכל זאת טון ווי די בית שמאי עושה קען ער טון ווי די בית שמאי אויך, כדברי בית הלל עושה טאמער איינער וויל טון ווי די בית הלל קען ער אויך אזוי טון, אבער זאגט די ברייתא טאמער איינער וויל טון מקולי בית שמאי און מקולי בית הלל, מיקל זיין ווי ביידע נעמען אלע קולות פון די בית שמאי און אלע קולות פון די בית הלל, רשע, דאס איז שוין א רשע, און איינער וואס פירט זיך מחומרי בית שמאי און מחומרי בית הלל, ווי אלע חומרות אלע חומרות פון די בית שמאי אלע חומרות פון די בית הלל, עליו הכתוב אומר אויף אים זאגט די פסוק והכסיל בחושך הולך. אז עס איז א בחינה פון א כסיל פון א שוטה, אלא נאר, וואס דען זאגט די ברייתא וויאזוי דארף מען טון, אי כבית שמאי כקוליהון וכחומריהון, אי כבית הלל כקוליהון וכחומריהון, אדער אינגאנצן ווי די בית שמאי מיט אלע קולות און אלע חומרות, אדער אינגאנצן ווי די בית הלל מיט אלע קולות און מיט אלע חומרות, אבער על כל פנים זעהט מען דאך דא אז מען קען נישט טאנצן אויף ביידע חתונות. און במילא וויאזוי האבן די חכמי נהרדעא גע'פסק'נט ווי די חומרות פון רב און שמואל? איידער די גמרא גייט ענטפערן די תירוץ, פרעגט קודם די גמרא אויף די ברייתא אליין, הא גופא קשיא, די ברייתא איז דאך זיך סותר מיניה וביה, אמרת, די ברייתא הייבט אן מיט דעם לעולם הלכה כבית הלל, והדר אמרת, און גראד נאכדעם זאגט די ברייתא, הרוצה לעשות כדברי בית שמאי עושה, מען קען זיך יא פירן ווי די בית שמאי, און וויאזוי שטימט עס? ענטפערט די גמרא, לא קשיא, עס איז נישט קיין סתירה, כאן קודם בת קול, כאן לאחר בת קול. ס'ווענדט זיך, אזוי ווי מען וועט זען אין די המשך די גמרא אין דף י ג וועט ברענגען אז ס'איז ארויס א בת קול אז אלעמאל איז די הלכה ווי די בית הלל, און ממילא פארן בת קול איז טאקע געווען ווי די צווייטע חלק פון די ברייתא אז וויאזוי מ'האט געוואלט האט מען זיך געקענט פירן אדער כבית שמאי כקוליהון וכחומריהון אדער ווי די בית הלל כקוליהון וכחומריהון, אבער שפעטער נאכן בת קול, אויף דעם זאגט די ברייתא נאכן בת קול איז אלעמאל טאקע די הלכה ווי די בית הלל, דאס איז איין תירוץ צו פארענטפערן די סתירה אין די ברייתא אליין, צווייטע תירוץ זאגט די גמרא, ואיבעית אימא, הא והא לאחר בת קול, ורבי יהושע היא דלא משגיח בבת קול, וואס טייטש ביידע איז אוודאי נאכן בת קול, סיי די ערשטע חלק פון די ברייתא, סיי די צווייטע חלק פון די ברייתא, נאר וואס דען, ס'גייט טייטש די סיפא פון די ברייתא גייט כשיטת רבי יהושע אז לא משגיח בבת קול אז וואס אז תורה לאו בשמים און רבי יהושע האלט אז מ'גייט נישט נאך א בת קול אפילו ס'טאקע ארויס א בת קול אז אלעמאל די הלכה ווי די בית הלל פאלגט מען נישט די בת קול און במילא די סיפא פון די ברייתא גייט כשיטת רבי יהושע, פארדעם זאגט די סיפא פון די ברייתא אז וויאזוי מען וויל קען מען טוהן, און די רישא פון די ברייתא וואס זאגט אז אלעמאל די הלכה ווי די בית הלל גייט דלא כרבי יהושע, במילא דארף מען אלעמאל פסק'נען ווי די בית הלל, טאקע ווי די בת קול האט געפסק'נט. ואיבעית אימא, א דריטע תירוץ ענטפערט די גמרא הכי קאמר, אז די ברייתא האט אזוי געמיינט צו זאגן, זאגט די גמרא יעצט אין די דריטע תירוץ אז אוודאי האט די ברייתא פארשטאנען אז אלעמאל די הלכה ווי די בית הלל, איי פארוואס זאגט די ברייתא מען קען טוהן ווי מען וויל, נישט פשט זאגט יעצט די גמרא אז מען קען טוהן ביי מחלוקת'ן צווישן בית שמאי און בית הלל ווי מען וויל, ביי בית שמאי און בית הלל דארף מען אוודאי פסק'ען ווי בית הלל, נאר וואס דען, כל היכא דמשכחת תרי תנאי תרי אמוראי דפליגי אהדדי, ווען דו זעהסט א מחלוקת תנאים אדער אמוראים, כעין מחלוקת בית שמאי בית הלל, אזוי ווי, בית שמאי און בית הלל וואס האבן זיך אסאך ארום געקריגט, אבער מען מיינט נישט דווקא ביי זיי ווייל ביי זיי איז טאקע דא א בת קול, אבער ביי אנדערע, איז ביי אנדערע זאלסטו וויסן זאגט די ברייתא, לא ליעבד כי קוליה דמר וכי קוליה דמר, זאל זיך א מענטש נישט פירן מיט אלע קולות, ולא כחומריה דמר וכי חומריה דמר, און אויך נישט מיט אלע חומרות, אלא נאר או כקוליה דמר וכחומריה עביד, או כקוליה דמר וכחומריה עביד, נאר מען זאל נעמען איין שיטה און זיך פירן מיט דעם ביז צום סוף, אלע קולות מיט אלע חומרות, אלע קולות מיט אלע חומרות. על כל פנים, נאכדעם וואס מען האט פארענטפערט די ברייתא זאגט די גמרא מכל מקום קשיא, למעשה קומט אבער אויס פון די ברייתא מען קען נישט טאנצן אויף צוויי חתונות, נעמען די חומרות פון יעדעם, און וויאזוי האבן די חכמי נהרדעא גע'פסק'נט סיי ווי די חומרות פון רב און סיי ווי די חומרות פון שמואל? ענטפערט די גמרא, אמר ר' נחמן בר יצחק, כולה כרב עבדוה, זאגט ר' נחמן בר יצחק אוודאי האט מען זיך געפירט אינגאנצן ווי רב, וואס טייטש אוודאי האבן די חכמי נהרדעא געהאלטן אז די הלכה איז אינגאנצן ווי רב, וואס טייטש אז א מבוי עקום האט א דין פון א מבוי מפולש, און פון די צווייטע זייט דארף מען טאקע נישט קיין דלת, נאר ס'איז גענוג צו האבן א צורת הפתח. נאר וואס דען? טאמער מ'האט אינגאנצן גע'פסק'נט ווי רב פארוואס בכל זאת זעהט מען זיי האבן גע'פסק'נט דארף יא האבן א דלת? זאגט די גמרא, דאמר רב הונא אמר רב, הלכה ואין מורין כן, ווייל רב הונא האט נאכגעזאגט פון רב אז די הלכה וואס רב האט גע'פסק'נט ווי די תנא קמא ביי די מחלוקת פון די תנא קמא און חנניה אז מ'דארף טאקע נישט קיין דלת נאר ס'איז גענוג א צורת הפתח, האט רב אליין גע'פסק'נט דאס איז טאקע הלכה ואין מורין כן, אז ס'איז א הלכה, די הלכה איז אזוי, פון דעסטוועגן פסק'נט מען נישט אזוי, ס'דא אזא בחינה פון הלכה ואין מורין כן אז די הלכה איז אזוי אבער מען פסקנט נישט אזוי פאר א רבים פארוואס ווייל מען איז חושש אז מענטשן עלן מיקל זיין טאמער מ'עט מיקל זיין פאר מענטשן עלן מענטשן שוין מיקל זיין ביי אנדערע זאכן און ממילא פאר דעם רב אליין האט אויך געהאלטן אז למעשה פארן רבים פסקנט מען ווי חנניה און פאר דעם טאקע האבן די חכמי נהרדעא געפסקנט פארן רבים ווי חנניה אבער אוודאי האבן זיי געהאלטן אינגאנצן ווי רב, זאגט די גמרא, ולרב אדא בר אהבה אמר רב לויט רב אדא בר אהבה אמר רב וואס ער האט געזאגט דאמר הלכה ומורין כן מאי איכא למימר ס'איז א גוטע תירוץ טאמער מען זאגט אז רב האט אויך מודה געווען אז הלכה ואין מורין כן אז פארן רבים פסקנט מען יא ווי חנניה אבער לויט רב אדא בר אהבה וואס ער קריגט זיך אויף רב הונא ער האט געהאלטן אז רב האט געהאלטן אז ס'איז הלכה ומורין כן וואס טייטש אז נישט נאר די הלכה איז אזוי, נאר מען פסק'נט אויך ווי די תנא קמא, און אויב אזוי דארף מען שוין ווייטער פארשטיין וויאזוי האבן די חכמי נהרדעא געפסק'נט ביי איין מחלוקת ווי רב און ביי די אנדערע מחלוקת ווי חנניה ווי שמואל, ענטפערט די גמרא, אמר רב שיזבי, ענטפערט רב שיזבי, כי לא עבדינן כחומרי דבי תרי, ווייסט איר טאקע ווען ס'איז דא א מחלוקת פון צוויי וואס מ'האט געזען אין די ברייתא אז מ'טאר נישט פסק'נען ווי די חומרות פון ביידע, ווייל אז מ'פסק'נט ווי די חומרות פון ביידע הייסט מען א כסיל ווייסט ווען דאס איז? היכא דסתרי אהדדי, ווען ס'איז א סתירה, און די גמרא איז גראד מסביר וואס טייטש ווען ס'איז א סתירה, כגון למשל, ס'איז דא א מחלוקת צווישן די בית שמאי און די בית הלל לגבי א שדרה און א גלגולת, וואס טייטש אזוי, בעצם אונז ווייס מיר אז א מת איז מטמא טומאת אוהל, אבער דאס איז נאר א גאנצע מת ווען די מת איז גאנץ, טאמער ס'פעלט חלקים פון די מת ס'איז נאר דא דא א שטיקל פון די מת, איז נישט אלעמאל איז עס מטמא באוהל, ס'דארף זיין א ערנסטע שטיקל, יעצט א שדרה פון א מת, אדער א גלגולת די ביין פון די קאפ פון א מת איז אויכעט מטמא באוהל, אבער טאמער ס'פעלט א שטיקל פונעם שדרה אדער א שטיקל פון די גלגולת איז עס מער נישט מטמא באוהל, במגע במשא איז נאך מטמא אבער באוהל נישט, יעצט וויפיל דארף פעלן כדי ס'זאל מער נישט מטמא זיין באוהל, איז דא א מחלוקת בית שמאי און בית הלל, דתנן, ווייל מ'האמיר געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין אהלות השדרה והגלגולת שחסרו, אז סיי א שדרה און סיי א גלגולת ווען ס'פעלט פון דעם איז עס מער נישט מטמא באוהל, וכמה, חסרון בשדרה, וויפיל דארף פעלן פון א שדרה כדי זאל מער נישט מטמא זיין באוהל, איז די בית שמאי אומרים שתי חוליות, בית שמאי זאגן אז ס'פעלט צוויי חוליות פונעם שדרה איז עס מער נישט מטמא באוהל, ובית הלל אומרים, בית הלל זאגן, חוליה אחת, אפילו אז איין חוליה פעלט איז עס שוין אויך נישט מטמא באוהל, דאס איז ביי א שדרה, ובגלגולת, ביי די ביין פון די קאפ וויפיל דארף פעלן פון דעם זאל נישט מטמא זיין באוהל, איז אויכעט בית שמאי אומרים כמלוא מקדח, בית שמאי זאגט די שיעור פון די לאך, אז טאמער ס'איז דא א לאך אין די גלגולת אזוי גרויס ווי א מקדח ווי א בארער ווי א באר אייזן, דעמאלטס איז שוין די גלגולת נישט מטמא באוהל, ובית הלל אומרים, און די בית הלל זאגן די שיעור איז אביסל ווייניגער פון דעם, כדי שינטל מן החי וימות, די שיעור איז אזא שטיקל ביין, וואס טאמער איך וואלט ארויסגעציפט אזא שטיקל ביין פון א לעבעדיגע מענטש'ס גלגולת וואלט ער געשטארבן, איז טאמער דאס פעלט פון א טויטע גלגולת, איז עס אויך מער נישט מטמא באוהל, דאס איז אביסל ווייניגער ווי א מלוא מקדח, אבער למעשה דארט אין די גמרא איז מבואר אז בעצם בית שמאי איז אויכעט מודה אז די שיעור איז כדי שינטל מן החי וימות, אז טאמער עס פעלט ווען אזא שטיקל פונעם ביין פונעם קאפ און דער מענטש שטארבט דאס איז די שיעור אז ס'איז מער נישט מטמא באוהל, נאר וואס דען זיי קריגן זיך טאקע אין א מציאות, בית שמאי האלטן אז ווען ס'פעלט א שטיקל פון א גלגולת כמלוא מקדח שטארבט גראדע א מענטש, און אז א מענטש שטארבט פון דעם איז דאס איז א טאקע א שיעור וואס איז גורם אז די גולגולת זאל מער נישט מטמא זיין באוהל, די בית הלל האלטן אז מען דארף נישט אזא גרויסע לאך, נאר אפילו אביסל א קלענערע לאך, כדי שינטל מן החי וימות למעשה איז מבואר דארט אין די גמרא אז די שיעור איז א סלע, על כל פנים ווען ס'פעלט שוין אפילו אזויפיל איז אויך ס'איז מער נישט מטמא באוהל, ואמר רב יהודה אמר שמואל, זאגט יעצט די גמרא רב יהודה אמר שמואל האט געזאגט וכן לענין טריפה, וואס טייטש די זעלבע מחלוקת בעצם איז אויך דא ביי א טריפה, וואס איז דאס א טריפה? א בהמה וואס פעלט פון אים אן אבר אדער וואס ס'דא א לאך אין א אבר וואס איז גורם אז די בהמה זאל שטארבן, מאכט אז די בהמה זאל זיין א טריפה, און במילא די מחלוקת פון די בית שמאי און בית הלל לגבי שדרה וגלגולת לענין טומאת אוהל איז אויך די מחלוקת לענין טריפה, ווייל לויט די בית שמאי טאמער ס'פעלט צוויי חוליות איז דאס גורם די בהמה זאל שטארבן, און פאר דעם איז צוויי זאכן, קודם כל די בהמה ווערט א טריפה, און פון די צווייטע זייט איז די שדרה וואס פעלט פון דעם צוויי חוליות איז עס מער נישט מטמא באוהל. מה שאין כן די בית הלל, בית הלל האלטן די שיעור איז פון איין חוליה, ווייל די בית הלל האלטן אז אפילו עס פעלט איין חוליה איז די בהמה אויך א טריפה דאס איז אויך גורם די בהמה זאל שטארבן, און די זעלבע זאך ביי א מענטש, טאמער עס וועט פעלן א חוליה פונעם שדרה, עט עס מער נישט מטמא זיין באוהל, און די זעלבע זאך ביי גולגולת, גולגולת האלטן די בית שמאי כמלוא מקדח איז מער נישט מטמא באוהל, די זעלבע זאך האלטן זיי כמלוא מקדח איז גורם די מענטש זאל שטארבן, ס'איז גורם די בהמה זאל שטארבן, און די בית הלל האלטן אז די שיעור איז קלענער פון דעם, אבער על כל פנים די צוויי מחלוקת'ן איז דאך תלוי הא בהא, און במילא ביי די מחלוקת האט מען געזאגט אז טאמער איינער עט מחמיר זיין כשיטת בית שמאי און כשיטת בית הלל, דאס איז א כסיל און דאס איז א שוטה, פארוואס? ווייל טאמער איינער איז ביי א מת עט ער מחמיר זיין כשיטת בית שמאי, און ער עט זאגן אז ווען ס'פעלט צוויי חוליות איז עס נישט מטמא באוהל, ביי איין חוליא איז עס נאך מטמא באוהל, דאס איז א חומרא, ער פסק'נט ווי בית שמאי, מה שאין כן ביי א טריפה, דארט עט ער מחמיר זיין ווי די בית הלל אז אפילו ווען ס'פעלט שוין איין חוליא איז שוין די בהמה טרייפה, דאס איז א שוטה, ווייל די צוויי מחלוקת'ן איז דאך תלוי הא בהא, ס'איז דאך איינס וועגן דעם צווייטן, די צווייטע איז וועגן די ערשטע, ס'איז אלץ בעצם איין מחלוקת, איז דא טאר מען נישט מחמיר זיין מיט די חומרות פון ביידע, אבל היכא דלא סתרי אהדדי עבדינן, אבער ווען ס'איז דא א מחלוקת ס'האט נישט קיין שייכות איינס מיטן צווייטן, אזוי ווי למשל דא ביי אונז, ביי די צוויי מחלוקת'ן פון רב און שמואל צו א מבוי עקום הייסט א מבוי מפולש צו ס'הייסט א מבוי סתום האט נישט קיין שייכות צו די מחלוקת וויאזוי איז מען מתקן א מבוי מפולש צו מיט א דלת צו מיט א צורת הפתח און ממילא ביי אזא סארט צוויי מחלוקת'ן האבן נישט קיין שייכות איינער צום צווייטן ביי דעם אוודאי מעג מען מחמיר זיין ווי ביידע שיטות ווייל ס'האט נישט קיין קשר זאגט די גמרא והיכא דסתרי אהדדי לא עבדינן פרעגט די גמרא איז עס דען אזוי אז דארט וואו ס'איז דא א סתירה צווישן די צוויי מחלוקת'ן אזוי ווי ביי די גלגולת און ביי די שדרה, דארט טאר מען נישט מחמיר זיין ווי ביידע? מתיב ר' משרשיא, פרעגט ר' משרשיא פון א ברייתא, די ברייתא זאגט, מעשה ברבי עקיבא, שליקט אתרוג באחד בשבט, רבי עקיבא האט געקלויבט אן אתרוג די ערשטע טאג פון שבט, וואס ס'איז געווען די דריטע יאהר נאך שמיטה, די דין איז אז די יארן צווישן איין שמיטה און דעם צווייטן גייט דאך, די ערשטע יאהר גיבט מען מעשר שני, די צווייטע יאר מעשר שני, די דריטע יאר מעשר עני, און אזוי ווייטער, די פערדע יאר מעשר שני, די פיפטע יאר מעשר שני, און די זעקסטע יאר מעשר עני, ווייטער שפעטער די זיבעטע יאר איז צוריק שמיטה, און ס'הייבט זיך אן די סדר נאכאמאל, מ'געט מעשר שני און די דריטע יאר און די זעקסטע יאר געט מען מעשר עני, יעצט וויאזוי צוטיילט זיך די אלע יארן, איז דא א מחלוקת בית שמאי און בית הלל, בית שמאי זאגן אז ראש השנה לאילנות איז ראש חודש שבט, בית הלל זאגן אז ראש השנה לאילנות איז טו בשבט, און ממילא לגבי אתרוגים, ביי אתרוגים איז עס תלוי ווען מען קלויבט עס, אן אתרוג וואס מען קלויבט פאר שבט, טבת, אז מען וועט קלויבן א אתרוג, איז שי האט א שייכות צום פריערדיגן יאר, און במילא טאמער די פריערדיגע יאר איז געווען די צווייטע יאהר נאך שמיטה, איז דארף מען נעמען פון דעם מעשר שני, טאמער מען וועט עס קלויבן נאך שבט, למשל אדר אז מען וועט קלויבן אן אתרוג, איז יעדער מודה אז דאס האט א שייכות צום נעקסטן יאר, צום דריטן יאר, און ממילא וועט מען דארפן אראפ נעמען פון דעם מעשר עני. יעצט, רבי עקיבא איז געגאנגען, און ער האט געקלויבט דעם אתרוג ראש חודש שבט, וואס ראש חודש שבט לויט די בית שמאי באלאנגט עס שוין צום נייעם יאר, צום דריטן יאר, מען דארף אראפ נעמען פון דעם מעשר עני, לויט די בית הלל האט עס א שייכות צום פריערדיגן יאר ווייל די נייע יאר הייבט זיך ערשט אן טו בשבט, און ממילא לויטן בית הלל דארף מען נאך אלץ אראפ נעמען פון דעם מעשר שני, און וואס האט רבי עקיבא געטון, ונהג בו שני עישורין, ער האט צוויי מאל אראפגענומען מעשר אחד כדברי בית שמאי ואחד כדברי בית הלל, ער האט אראפגענומען סיי מעשר שני און סיי מעשר עני, אבער על כל פנים זעהט מען דאך דא אז די מחלוקת צווישן די בית שמאי און די בית הלל צו מען דארף אראפנעמען מעשר שני צו מעשר עני איז דאך בעצם איין מחלוקת, ס'איז די זעלבע מחלוקת ווען איז ראש השנה לאילנות, און מען זעהט אז רבי עקיבא האט מחמיר געווען ווי ביידע, זעהט מען דאך אז מען מעג יא מחמיר זיין ווי צוויי שיטות אפילו בעצם ס'איז תלוי הא בהא, ענפערט די גמרא ניין, רבי עקיבא גמריה איסתפק ליה, רבי עקיבא האט טאקע געהאט א ספק ווער האלט וואס, ער האט אינגאנצן פארגעסן צו בית שמאי איז דער וואס זאגט ראש חודש שבט און בית הלל דער וואס זאגט ט"ו בשבט, אדער גאר פארקערט, ולא ידע אי בית הלל בחד בשבט אמר אי בחמיסר בשבט אמר, ועבד הכא לחומרא והכא לחומרא, היות ער האט טאקע געהאט א ספק ווי וועם האלט די בית הלל, ער האט געהאט א ספק וואס איז די שיטה פון די בית הלל, דארט פארשטייט זיך האט ער געדארפט מחמיר זיין ווי ביידע, ווייל נישט אז ער האט מחמיר געווען ווי די בית שמאי און ווי די בית הלל, ער האט מחמיר געווען נאר ווי די בית הלל, אבער ער האט נישט געוואוסט וואס די בית הלל האלטן, פארדעם האט ער געקענט זיך אזוי פירן, אבער בדרך כלל טאר מען נישט מחמיר זיין ווי צוויי שיטות דארט ווי די צוויי שיטות זענען א סתירה איינע צום צווייטן. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, יתיב רב יוסף קמיה דרב הונא, רב יוסף איז געזעצן פאר רב הונא, ויתיב וקאמר און ער האט נאכגעזאגט א מימרא אזוי, אמר רב יהודה אמר רב, רב יוסף זאגט נאך, פון זיין רעבן רב יהודה וואס האט נאכגעזאגט פון זיין רעבן רב, זאגט ער אזוי, מחלוקת, די מחלוקת וואס אונז האבן נעכטן געזעהן און מ'האט היינט ממשיך געווען, לגבי א מבוי מפולש וויאזוי איז מען דאס מתקן אז ס'דא א מחלוקת פון די תנא קמא און חנניה צו מ'דארף א דלת צו מ'דארף א צורת הפתח, איז די מחלוקת איז נאר מחלוקת בסרטיא מכאן וסרטיא מכאן ופלטיא מכאן ופלטיא מכאן, וואס טייטש די מחלוקת איז נאר ווען ביידע אריינגאנגען צום מבוי זענען אפן ממש צו א רשות הרבים, סרטיא דאס איז א רשות הרבים א הויפט גאס וואס גייט דארט אריבער זעקס הונדערט טויזנט מענטשן, און פלטיא מיינט א ברייטע אפענע פלאץ וואס דארט איז געווען א שוק וואס פלעגט פארקויפן זאכן, אויך ממש גרויסע רשות הרבים'ס וואס דאס זענען רשות הרבים מן התורה'ס. אבער, זאגט יעצט ר' יהודה בשם רב, ס'טייטש ר' יוסף זאגט נאך בשם ר' יהודה בשם רב, אז טאמער ס'איז א ציור, אבל סרטיא מכאן ובקעה מכאן, טאמער איין אריינגאנג צום מבוי איז צו א סרטיא צו א רשות הרבים, און די אנדערע ארויסגאנג פונעם מבוי איז צו א בקעה צו א פלאץ פון פעלדער, וואס דאס איז נאר א כרמלית, דאס איז נישט ממש א רשות הרבים, און די זעלבע זאך או בקעה מכאן ובקעה מכאן, טאמער ביידע אריינגאנגען צום מבוי זענען צו א בקעה צו א כרמלית, נישט צו א רשות הרבים, דעמאלטס איז יעדער מודה אז עושה צורת הפתח מכאן ולחי וקורה מכאן, איז יעדער מודה מען דארף נישט קיין טויער, נאר א צורת הפתח וועט זיין גענוג, ס'טייטש איין אריינגאנג צום מבוי מאכט מען א צורת הפתח, און די אנדערע זייט א לחי, מען דארף נישט קיין טויער. זאגט די גמרא, די גמרא שטעלט זיך קודם אויף די לשון, השתא סרטיא מכאן ובקעה מכאן, עושה לו צורת הפתח מכאן ולחי וקורה מכאן, בקעה מכאן ובקעה מכאן מיבעיא, וואס טייטש? לאמיר מעיין זיין דא אין די ווערטער פון רב יהודה אמר רב, ער זאגט אז טאמער ס'איז סרטיא מכאן ובקעה מכאן, דעמאלטס איז יעדער מודה אז מ'דארף נישט קיין טויער, ווען ס'איז איין זייט א רשות הרבים און די אנדערע זייט א כרמלית, נאכדעם זאגט ער אז טאמער ס'איז ביידע זייטן א כרמלית איז אויך אזוי, פארשטייט זיך אז טאמער איין זייט א רשות הרבים און די אנדערע זייט א כרמלית איז דארט איז יעדער מודה אז מ'דארף נישט קיין דלת, כל שכן ווען ביידע זייטן זענען כרמלית, וואס איז די חידוש? זאגט טאקע די גמרא, הכי קאמר, דאס האט ער געמיינט צו זאגן, סרטיא מכאן ובקעה מכאן, נעשה כבקעה מכאן ובקעה מכאן. ס'טייטש ווען ביי איין זייט איז דא א רשות הרבים און די אנדערע זייט פון מבוי איז דא א כרמלית, איז די דין פונקט ווי ווען ס'וואלט ווען געווען ביי ביידע זייטן א כרמלית, דהיינו נישט ער רעכנט אויס ביידע באזונדער, נאר ער זאגט די דין איז פונקט ווי די דין אז מען דארף טאקע נישט האבן א דלת נאר ס'איז גענוג א צורת הפתח. על כל פנים, צוריק צו אונזער מימרא, אונז האלט מיר דא אז ר' יוסף זאגט נאך פון ר' יהודה וואס זאגט נאך פון רב אז די גאנצע מחלוקת צו מען דארף א דלת צו א צורת הפתח איז גענוג, דאס איז נאר ווען ביידע זייטן זענען אפן צו א רשות הרבים, אבער ווען איין זייט איז אפן צו א כרמלית איז נישט דא קיין מחלוקת יעדער איז מודה אז ס'איז גענוג א צורת הפתח, זאגט יעצט די גמרא ומסיים בה משמיה דרב יהודה, רבי יוסף פירט יעצט אויס א מימרא בשם רבי יהודה וואס דא זאגט ער נישט נאך אז רבי יהודה האט עס נאכגעזאגט פון רב, און באלד עט מען זעהן טאקע די גמרא עט מצדד זיין אז אפשר האט עס רבי יהודה נאכגעזאגט פון שמואל מען ווייסט נישט פון וועם רבי יהודה זאגט עס נאך, ווייל רבי יהודה איז געווען א תלמיד פון ביידע, פירט ער על כל פנים אויס בשם רבי יהודה, אז אם היה מבוי כלה לרחבה אין צריך כלום, וואס טייטש דער דין אז א מבוי מפולש דארף האבן א שפעציעלע פאטענט, טאקע אדער א דלת, אדער א צורת הפתח, דאס איז נאר ווען ביידע זייטן זענען אפן אדער צו א רשות הרבים, אדער ווי מ'האט יעצט געזען, ווען איין זייט איז אפן צו א כרמלית איז גענוג די פאטענט א צורת הפתח, אבער ווען איין זייט איז אפן זאגט ער דא צו א רשות הרבים, און די צווייטע זייט איז אפן צו א רחבה, דעמאלטס דארף מען גארנישט, וואס טייטש דעמאלטס האט עס א דין ווי א מבוי סתום, און מ'דארף א פשוט'ע לחי וקורה אזוי ווי ביי יעדע מבוי, ס'דארף נישט קיין שפעציעלע פאטענט. יעצט וואס איז דאס א רחבה? איז דארף מען זיך דא מצייר זיין פון וועלכע ציור מען רעדט זיך דא, ווי רש"י איז דא מסביר איז דא דא נאך א קנייטש אז די רחבה איז אפן צו א רשות הרבים איז לאמיר זיך מצייר זיין פון וואס די ציור דא איז, איז קודם כל דארף מען אויסרעדן אז ס'דא אזא זאך וואס הייסט א רחבה, וואס איז דאס א רחבה? רחבה בעצם איז כמעט פונקט ווי א חצר, מיט איין גרויסע חילוק, א חצר דאס איז די וואנט וואס נעמט ארום די שטיבער, די חצרות זענען אפן צום מבוי, און די שטיבער זענען אפן צו די חצרות, יעצט, אונטער די שטיבער איז אויך געווען אזא סארט חצר, אבער דארט האט מען זיך נישט געדרייט, דארט האבן זיך מענטשן נישט געדרייט, דארט האט מען געהאלטן זאכן, ס'איז געווען אזא מחסן, אזא סטארעדזש, דאס האט געהייסן א רחבה, איז דאס איז קודם כל וואס איז דאס א רחבה, יעצט, לגבי וואס איז א נפקא מינה צווישן א רחבה און א חצר, איז דא א גרויסע נפקא מינה. ביי א חצר, ביי חצרות, ביי א מבוי האמיר געזען אז כדי צו קענען טראגן פון איין חצר צום צווייטן חצר דארף מען מאכן עירובי חצרות, חוץ פון דעם וואס מען דארף מאכן א לחי וקורה ביי א מבוי, איז דאך אויך דא א פראבלעם אז חכמים לאזן נישט טראגן פון איין חצר צום צווייטן נאר אז מען מאכט אן עירוב, אלע מענטשן פון אלע חצרות דארפן זיך דארט צאמנעמען און צוזאמען האבן עפעס א ברויט, מען לייגט עס אריין ביי איין חצר, און אזוי מעג מען טראגן פון איין חצר צום צווייטן, אז מען וויל טראגן פון די חצרות צו די מבוי, דארף מען מאכן שיתופי מבואות, שיתופי מבואות איז טייטש אז אלע מענטשן וואס וואוינען ארום און ארום דעם מבוי דארפן צוזאמען האבן עפעס א ברויט, די ברויט ליגט אין די מבוי, און אזוי האבן אלע א שותפות אין די מבוי, און דעמאלטס מעג מען זיך באנוצן מיטן מבוי שבת. יעצט, ביי רחבה איז נישט דא די תקנה. די גאנצע תקנה אז מען דארף עירובי חצרות און שיתופי מבואות, דאס איז נאר ביי חצרות און ביי מבואות. ביי רחבה איז דאס נישט דא. דאס איז קודם כל צו פארשטיין וואס איז דאס א רחבה. יעצט פון וועלכע ציור רעדט מען דא? איז דארף מען זיך נאכאמאל מצייר זיין וויאזוי עס קוקט אויס א מבוי. די מבוי דאס איז א שמאלע לאנגע געסל, וואס פון די רעכטע זייט איז דא א לאנגע וואנט, די לינקע זייט איז דא א לאנגע וואנט, און פון די רעכטע וואנט איז דא א עפענונג אריין צו א חצר, פון די לינקע וואנט איז אויך דא א עפענונג אריין צו א חצר, און די מבוי איז א מבוי סתום וואס טייטש א פארמאכטע מבוי. איז לאמיר זיך מצייר זיין, אונז שטייען מיר דא ביים מערב זייט, דער אריינגאנג צום מבוי איז אויפן מערב זייט, אונז קוק מיר יעצט אריין, אונז שטייען מיר ביי מערב, אונז קוק מיר צו מזרח, און אונז האמיר פאר אונז א לאנגע שמאלע מבוי. קעגן איבער אונז איז דא א וואנט, די מזרח וואנט, דארט ענדיגט זיך די מבוי. יעצט. אונטער די מזרח וואנט, דארט ליגט די רחבה. אז לאמיר זיך אזוי מצייר זיין, די רחבה וואס ליגט אונטער די מזרח וואנט איז בעצם סאך ברייטער פון די מבוי, ס'איז סאך סאך ברייטער, נאר וואס, מ'קען נישט צוקומען צו דעם ווייל ס'דא דא א וואנט, און די שמאלע מבוי ענדיגט זיך מיטן מזרח וואנט, אז דו עסט אויפברעכן די מזרח וואנט עסט דיך פלוצלינג טרעפן אין א ברייטע געשמאקע לאנגע רחבה. יעצט די רחבה וואס מ'רעדט דא האט צוויי זאכן, קודם כל, ס'איז נישט דא קיין וואנט צווישן די מבוי און די רחבה. די מבוי איז אין א געוויסע זינען איז דאס א מבוי מפולש, וואס טייטש פון איין זייט גייט מען אריין אונז שטיי מיר ביי מערב זייט, ביי מערב זייט עפנט זיך די מבוי צום רשות הרבים, אבער ביי מזרח וואנט, נישט דא קיין מזרח וואנט ס'עפנט זיך גראד אריין אין די רחבה אריין. חוץ פון דעם איז דא א צווייטע זאך דא, אז די רחבה אליין, וואס בדרך כלל איז דאך די רחבה ארום גענומען מיט דריי ווענט ס'איז א פארמאכטע זאך, דא איז דא א לאך אין די וואנט קעגן איבער ביי די רחבה, וואס טייטש די רחבה אליין האט א אויפגעבראכענע וואנט, אריין אין רשות הרבים אריין קומט אויס אז אונזער מבוי טאמער איך גיי יעצט אראפ גיין אונזער מבוי פון די מערב צו מזרח איך גיי און איך גיי און איך גיי ס'ענדיגט זיך די מבוי טרעף איך זיך אין די רחבה טאמער איך גיי ווייטער טרעף איך זיך פלוצלינג אין רשות הרבים ווייל די רחבה איז אויפגעבראכן ביי צוויי פלעצער סיי דא און סיי קעגן איבער ווען ס'עפנט זיך אויף צום רשות הרבים יעצט דא ביי די ציור ביי אזא סארט רחבה וואס ליגט אונטער א מבוי זאגט ער נאך זאגט ר' יוסף נאך בשם ר' יהודה אז די מבוי דארף גארנישט קיין פאטענט, ס'הייסט נישט קיין מבוי מפולש, פארוואס? ווייל היות וואס ס'ענדיגט זיך אריין אין א רחבה, ס'ענדיגט זיך נישט אריין אין א רשות הרבים, די מבוי איז נישט אפן פון ביידע זייטן צו א רשות הרבים, ביי מערב זייט איז טאקע אפן צו א רשות הרבים, אבער ביי מזרח זייט איז עס אפן צו א רחבה, איז דאס הייסט נישט קיין מבוי מפולש, איך קוק עס אן ווי א מבוי סתום, און ממילא פשוט א לחי און א קורה אליין איז גענוג מתיר צו זיין דעם מבוי. זאגט די גמרא, אמר ליה אביי לרב יוסף, זאגט אביי צו רב יוסף, הא דרב יהודה, די מימרא וואס דו זאגסט נאך פונעם רבי'ן רב יהודה איז נישט בשם רב, דשמואל היא, דאס איז א מימרא וואס ער האט נאכגעזאגט פון שמואל נישט פון רב, פארוואס? פון ווי ווייס איך? ווייל דאי דרב, טאמער ער האט נאכגעזאגט די מימרא פון רב, קשיא דרב אדרב בתרתי, האב איך צוויי קשיות צוויי סתירות פון די מימרא וואס דו האסט יעצט נאכגעזאגט טאמער מ'זאגט עס נאך בשם רב, איז עס א סתירה אויף צוויי ענינים וואס רב האט קלאר געפסקנט אנדערש פון דעם. איז זאגט די גמרא יעצט וועלכע צוויי ענינים, איז קודם העמער זעהן איין ענין באלד העמער זעהן די צווייטע ענין. זאגט די גמרא די ערשטע ענין דאמר רב ירמיה בר אבא אמר רב, ווייל רב ירמיה בר אבא האט נאכגעזאגט קלאר פון רב אז רב האט געפסקנט אז מבוי שנפרץ במלואו לחצר ונפרצה חצר כנגדו, חצר מותרת ומבוי אסור. טאמער ס'איז געווען די זעלבע ציור וואס מ'האט יעצט געהאט ביי רחבה, נאר אנשטאטס די רחבה איז געווען דארט א חצר, וואס טייטש אונז האבמיר א לאנגע שמאלע מבוי, נארמאל די מבוי ענדיגט זיך מיט א מזרח וואנט, דא איז נישט דא קיין מזרח וואנט, די אנדערע זייט פון די מבוי איז אפן אינגאנצן, טאמער דו גייסט אריבער די מזרח זייט פון די מבוי טרעפסט דיך אין א ברייטע געשמאקע חצר, און די חצר אליין איז אויפגעבראכן, קעגן איבער די עפענונג פון די מבוי צו די חצר איז אויך דא נאך א עפענונג, פון די חצר צו א רשות הרבים, זאגט רב אז אין די חצר העט מען מעגן טראגן, אין די מבוי העט מען נישט טארן טראגן, יעצט פארוואס טאר מען נישט טראגן אין די מבוי, זאגט אביי, לכאורה איז די טעם ווייל ס'הייסט א מבוי מפולש, ווייל ווי נישט ווי, די חצר וואס איז די אנדערע זייט פון די מבוי איז אויך אויפגעבראכן אריין צו א רשות הרבים, איז אין די חצר העט מען מעגן טראגן, ווייל די חצר האט צוויי טויערן, איין טויער איז אפן צו רשות הרבים, איין טויער איז אפן צו א מבוי, ס'איז צוויי טירן, אבער די מבוי פאר די מבוי הייסט עס א מבוי מפולש, און פאר דעם, אין אזא סארט מבוי, זאגט רב אז מען טאר נישט טראגן, און אויף דעם קענסטו פרעגן ואמאי ליהוי כמבוי שכלה לרחבה, וואס איז דאס אנדערש פון די פריערדיגע ציור פון די מבוי וואס עפנט זיך אריין א רחבה, אזוי ווי דארט האסטו געפסקנט אז מען מעג טראגן ס'הייסט א מבוי סתום, איז דא אויך זאל עס זיין א מבוי סתום, נאר וואס דען זאגט אביי איז מוכח פון דעם אז טאקע די מימרא וואס רב יהודה האט נאכגעזאגט האט ער עס נישט נאכגעזאגט פון רב, ער האט עס נאכגעזאגט פון שמואל, שמואל האלט טאקע אז דאס איז א מבוי סתום, אבער רב האלט ס'איז א מבוי מפולש און מ'טאר אין דעם נישט טראגן. זאגט טאקע די גמרא אמר ליה, רב יוסף זאגט צו אביי, אנא לא ידענא, כ'ווייס טאקע נישט פון וועם רב יהודה האט נאכגעזאגט דעם מימרא צו פון רב צו פון שמואל, אבער עובדא הוה בדורא דרעותא, ס'איז געווען טאקע א מעשה אין אזא כפר פון פאסטוכער, מבוי שכלה רחבה הוה, ס'איז געווען א מבוי וואס האט זיך געעפנט אריין א רחבה, און די רחבה האט זיך געעפנט אריין א רשות הרבים, ואתא לקמיה דרב יהודה, און מ'איז געקומען צו רב יהודה טאקע פרעגן וויאזוי מ'דארף זיך פירן, ולא אצרכיה ולא מידי, און רב יהודה האט געפסקנט אז מען דארף דא גארנישט מאכן, פארוואס ווייל דאס הייסט א מבוי סתום, איי עסטו פרעגן ואי קשיא משמיה דרב, עסטו פרעגן רב זאגט קלאר אז דאס הייסט א מבוי מפולש לכאורה איז טאקע תיהוי משמיה דשמואל, ולא קשיא מידי מוז מען טאקע זאגן אז רב יהודה האט עס נאכגעזאגט פון זיין אנדערע רבי'ן פון שמואל, און ממילא איז טאקע דא דא א מחלוקת פון רב און שמואל וואס איז די דין לגבי א מבוי וואס עפנט זיך אריין אין א חצר אדער אין א רחבה, און די חצר אדער די רחבה עפנט זיך אריין רשות הרבים צו דאס הייסט א מבוי מפולש צו א מבוי סתום, רב האלט ס'הייסט א מבוי מפולש און שמואל האלט דאס הייסט א מבוי סתום, אזוי זאגט אביי. זאגט יעצט אבער די גמרא, השתא דאמר ליה רב ששת לרב שמואל בר אבא ואמרי לה לרב יוסף בר אבא, יעצט אז רב ששת האט געזאגט צו רב שמואל בר אבא אדער צו רב יוסף בר אבא, אסברא לך כאן שעירבו, כאן שלא עירבו, וואס טייטש רב ששת איז דא מסביר אז דאס וואס רב זאגט אז אין א מבוי וואס די מבוי איז אפען צו א חצר וואס די חצר איז אפען צו א רשות הרבים דאס אז מען טאר נישט טראגן אין די מבוי איז נישט אלעמאל וואס טייטש ס'איז יא דא אן אופן וואס מ'עט מעגן טראגן אין די מבוי. פשט איז, רב ששת האט געלערנט אז אביי האט דא א טעות. רב ששת האט געלערנט אז דאס וואס רב לאזט נישט טראגן אין די מבוי האט נישט קיין שום שייכות צו מבוי מפולש און מבוי סתום. רב ששת האלט אז רב איז אוודאי אויך מודה אז דאס הייסט א מבוי סתום. דהיינו דאס אז די חצר וואס שטייט דא אונטער די מבוי איז אפן צו רשות הרבים, דאס גייט נישט אן פאר רב. מטעם דעם וואלט מען נאך געמעגט טראגן אין די מבוי. נאר פון דעסוועגן זאגט רב ששת זאגט רב אז מען טאר נישט טראגן אין אזא מבוי, אבער ס'איז יא דא אן אופן וואס מ'עט יא מעגן טראגן אין די מבוי. פארוואס? ווייל רב ששת איז מסביר אז די סיבה וואס רב לאזט נישט טראגן אין די מבוי איז א נייע טעם אינגאנצן. ס'דא א זאך וואס ווערט אנגערופן פרוץ במלואו, פרוץ במלואו איז א דין אזוי, טאמער ס'איז דא למשל צוויי חצירות, צוויי פריוואטע חצירות פון מענטשן, וואס אונז האבן געזען די דין איז מען טאר נישט טראגן פון איין חצר צו א צווייטע חצר, נאר טאמער מען מאכט א עירוב, יעצט וואס איז טאמער מען האט נישט געמאכט א עירוב, טאר מען נישט טראגן פון איין חצר צום צווייטן חצר, אבער אין די חצר אליין מעג מען אוודאי טראגן, יעצט. וואס איז טאמער ס'איז דא א טיר צווישן די צוויי חצירות? מעג מען אויך טראגן אין יעדע חצר באזונדער, מען טאר נאר נישט אריבער גיין דעם טיר, ווייל מען טאר נישט טראגן פון איין חצר צום צווייטן אן א עירוב. וואס איז אבער טאמער ס'איז פרוץ במלואו? פרוץ במלואו איז טייטש, ס'איז אינגאנצן נישט דא קיין וואנט צווישן די צוויי חצירות, ס'איז גארנישט דא צווישן די צוויי, דעמאלטס איז דא א נייע דין אז מען טאר אינגאנצן נישט טראגן אין קיין איינע פון די צוויי חצירות. פארוואס? ווייל ס'איז דא א חשש אז א מענטש וועט אריבער גיין פון איינס צום צווייטן, און ממילא ווערן ביידע אסור, ווייל יעדע זאך אז טאמער ס'איז פרוץ במלואו למקום אסור, טאמער ס'איז נישט דא קיין היכר, ס'איז נישט דא קיין וואנט צווישן איין געגנט און א צווייטע געגנט, וואס אפילו אין יעדע געגנט באזונדער מעג מען טראגן, אבער פון איין געגנט צום צווייטן געגנט טאר מען נישט טראגן און ס'איז גארנישט דא אינצווישן, דאס הייסט פרוץ במלואו מ'טאר דארט נישט טראגן. ובממילא זאגט רב ששת אזוי, דאס אז מ'טאר נישט טראגן אין די מבוי האט נישט קיין שייכות מיט דעם אז די חצר איז אפן צו רשות הרבים, אפילו ס'וואלט ווען געווען פארמאכט וואלט מען אויך נישט געטארט טראגן אין די מאווי. פארוואס? ווייל די מבוי איז א פרוץ במלואו, ווייל דא רעדט זיך ביי א ציור וואס מען האט נישט געמאכט קיין שיתופי מבואות, און אז מען האט נישט געמאכט קיין שיתופי מבואות, מען האט נישט געמאכט קיין עירוב, פשט איז אז מען טאר נישט יעצט טראגן פון די מבוי צו די חצר פון די חצר צו די מבוי, און ווען דו שטייסט דא אין די מבוי האבן מיר דאך געשמועסט ס'איז אינגאנצן נישט דא קיין מזרח וואנט, ס'איז אינגאנצן אפן צו די חצר, און במילא. די מבוי איז א פרוץ במלואו, און אין די מבוי טאר מען נישט טראגן, מה שאין כן אין די חצר, אין די חצר האמיר טאקע קלאר געזען רב זאגט מען מעג יא טראגן, ווייל די חצר הייסט נישט פרוץ במלואו, די חצר האט א וואנט, די חצר האט א מערב וואנט, אין הכי נמי ביי די חלק וואס איז אפן צו די מבוי איז אפן אינגאנצן, אבער די חצר איז אסאך ברייטער פון די מבוי, די וואנט ציט זיך ווייטער אויף ביידע זייטן, ביי די מבוי ווען איך שטיי אין די מבוי און איך קוק מזרח זעה איך אפן, ס'איז אפן, ס'עפנט זיך אריין צו א חצר, ווען איך שטיי אבער אין די ברייטע חצר און איך קוק צו די מבוי זעה איך א טויער וואס איז אפן צו א מבוי, אבער די וואנט ס'דא ווייטער א וואנט פון ביידע זייטן, און במילא די חצר הייסט נישט קיין פרוץ במלואו במילא אין די חצר העט מען מעגן טראגן אין די מבוי העט מען נישט טארן טראגן, אבער אויך נאר ביי א ציור וואס מען האט נישט געמאכט קיין עירוב, און מיט דעם איז רב ששת מסביר פארדעם טאר מען נישט טראגן אין די מבוי פארדעם זאגט רב אז מען טאר דארט נישט טראגן, ווייל ס'איז נישט דא קיין עירוב און ס'פרוץ במלואו, און במילא זאגט די גמרא, נאכדעם וואס כ'האב די הסבר פון רב ששת, אז ס'ווענדט זיך צו ס'איז דא א עירוב צו נישט, טאמער ס'וועט זיין א עירוב וועט רב אוודאי מסכים זיין אז מ'מעג טראגן אין די מבוי, אויב אזוי זאגט יעצט די גמרא דרב אדרב נמי לא קשיא, כאן שעירבו בני חצר עם בני מבוי, כאן שלא עירבו, פשט איז די גמרא זאגט יעצט קען מען אוודאי זאגן אז די מימרא וואס רבי יהודה האט געזאגט האט ער אוודאי יא נאכגעזאגט פון רב. דאס וואס ר' יהודה האט געלאזט טראגן אין א מבוי וואס די מבוי איז אפן צו א רחבה גייט כשיטת רב, נאר וואס ביידע ציורים סיי ווען ס'איז אפן צו א רחבה סיי ווען ס'איז אפן צו א חצר ביידע ציורים רעדן זיך אז ס'איז נישט דא קיין עירוב, נאר וואס ביי א רחבה האבן מיר דאך שוין געשמועסט ביי א רחבה דארף מען נישט קיין עירוב, די גאנצע תקנה פון עירובי חצירות איז נישט געזאגט געווארן ביי א רחבה און פארדעם האט ר' יהודה טאקע נאכגעזאגט אונז ווייס מיר נישט פון וועם אבער לויט ווי ר' ששת זאגט יעצט האט ער נאכגעזאגט פון רב אז מען מעג טראגן אין די מבוי וואס די מבוי איז אפן צו די רחבה ווייל די מבוי איז נישט קיין פרוץ במלואו למקום האסור ס'איז פרוץ במלואו אבער צו א רחבה מען מעג דאך טראגן סתם אזוי פון די מבוי צו רחבה אפילו אן עירוב און במילא פארדעם לאט רב טראגן אין די מבוי מה שאין כן די מימרא וואס אונז האבן מיר געזעהן פון רב אז מען טאר נישט טראגן אין א מבוי וואס די מבוי איז אפן צו די חצר נישט ווייל ס'איז א מבוי מפולש נאר ווייל ס'איז נישט דא דא קיין עירוב און ס'איז פרוץ במלואו און פאר דעם טאר מען נישט טראגן אין אזא סארט מבוי, און במילא קען מען שוין אוודאי זאגן אז די מימרא פון רבי יהודה איז יא בשם רב, און ס'איז נישט דא דא קיין סתירה צווישן רבי יהודה און רב. זאגט די גמרא יעצט, ולמאי דסלקא דעתין מעיקרא, בין שעירבו בין שלא עירבו פליגי, בעירבו במאי פליגי בשלא עירבו במאי פליגי, וואס טייטש אזוי, יעצט אז מ'האט שוין אוועקגעשטעלט, רב ששת האט מסביר געווען אז ס'איז נישט דא בעצם א מחלוקת, צווישן די צוויי מימרות פון רב און פון רב יהודה, און ביידע זענען מודה צו די זעלבע זאך, ס'האט נישט קיין שייכות, יעדער איז מודה אז א מבוי וואס איז אפן צו א חצר אדער צו א רחבה וואס די רחבה אדער די חצר איז אפן צו א רשות הרבים, די מבוי הייסט נישט קיין מבוי מפולש, ס'הייסט א מבוי סתום, און די זעלבע זאך, רב האלט אז א מבוי וואס איז אפן צו א חצר הייסט די מבוי א פרוץ במלואו און במילא טאר מען אין די מבוי נישט טראגן, און א מבוי וואס איז אפן צו א רחבה הייסט נישט קיין פרוץ במלואו. און ממילא מעג מען דארט יא טראגן, פארשטייט זיך מיט א עירוב מעג מען אין ביידע טראגן, אבער על כל פנים נאכדעם וואס מען האט אזוי מסביר געווען דארף מען יעצט צוריק גיין צו וואס אביי האט געהאלטן, אביי האט געהאלטן ס'איז יא דא דא א מחלוקת, אביי האט געהאלטן אז ס'דא א מחלוקת צווישן רב און רב יהודה, און ווי מען האט פריערט געזאגט ס'איז דא דא א געדאפלטע מחלוקת, און די גמרא איז יעצט מסביר וואס איז די געדאפלטע מחלוקת, די געדאפלטע מחלוקת איז אזוי, די ערשטע מחלוקת איז לגבי א מבוי וואס די מבוי איז אפן צו א חצר, די חצר איז אפן צו א רשות הרבים, צו דאס הייסט מפולש צו דאס הייסט סתום, רב האלט דאס הייסט א מאווי מפיליש און רבי אידה האלט דאס הייסט א מבוי סתום, פארדעם זאגט רב מען טאר נישט טראגן אין די מבוי, און פארדעם זאגט רב יהודה מען מעג יא טראגן אין די מבוי, יעצט די מחלוקת איז אפילו אז ס'דא אן עירוב, ס'קומט נישט אריין אפילו ס'דא א עירוב, עט רב נאך אלץ האלטן אז אין די מבוי טאר מען נישט טראגן ווייל ס'איז א מאווי מפיליש, און רבי אידה האלט מען מעג יא טראגן ווייל ס'איז א מבוי סתום, דאס איז ווען מ'האט געמאכט אן עירוב, חוץ פון דעם. איז דא יעצט נאך א מחלוקת, וואס איז ווען מען האט נישט געמאכט אן עירוב, וואס יעצט אז מען האט שוין געזען וואס מיינט פרוץ במלואו, קען מען יעצט פארשטיין די צווייטע מחלוקת לויט אביי, לויט אביי וואס מען קריגט זיך איז דא דא א צווייטע מחלוקת, וואס איז די צווייטע מחלוקת? איז די צווייטע מחלוקת קען מען בעצם מדייק זיין פון די ציורים וואס מען האט גערעדט דא, דהיינו פשט אזוי, רב האט דאך אונז געזאגט אז ביי א ציור וואס א מבוי איז אפן צום חצר און די חצר איז אפן צו א רשות הרבים, טאר מען אין די מבוי נישט טראגן, און בעצם וואלט זיך געקענט שטעלן די שאלה, פארוואס האט רב געדארפט זאגן אז די חצר איז אפן צו רשות הרבים? לאז אפ, לאמיר זאגן די חצר איז נישט אפן צו רשות הרבים, פון דעסטוועגן טאר מען אין די מבוי נישט טראגן, ווייל ס'פרוץ במלואו, ס'איז אינגאנצן אפן צו א חצר און פארדעם טאר מען אין דעם נישט טראגן. איז מוכרח פון דעם אז רב האלט אז טאקע ביי אזא ציור וואס א מבוי איז אפן צו א חצר, און בעצם וואלט מען געדארפט זאגן ס'פרוץ במלואו און מ'טאר אין דעם נישט טראגן, רב קריגט זיך, רב האלט אז דאס הייסט נישט פרוץ במלואו, ווייל אז פאר די חצר הייסט עס נישט פרוץ במלואו, איז פאר די מבוי הייסט עס אויך נישט פרוץ במלואו, איז פשט לויט אביי אז רב קריגט זיך אויף די גאנצע יסוד, רב האלט נישט אין ווייל אז רב האט געדארפט זאגן אז די חצר איז אפן צו רשות הרבים און נאר פאר דעם טאר מען דא נישט טראגן ווייל ס'א מבוי מפולש, פשט איז אז די טעם פון פרוץ במלואו דאס איז נישט גענוג א סיבה. פשט רב קריגט זיך רב האלט דאס איז נישט קיין פרוץ במלואו, מה שאין כן רב יהודה, פארוואס האט רב יהודה געדארפט זאגן אז ס'רעדט זיך ביי א רחבה, רב יהודה וואלט געקענט זאגן אז ס'רעדט זיך ביי א חצר, וואס איז די אויפטו פון רחבה? לכאורה אפילו ביי א חצר, טאמער א מבוי איז אפן צו א חצר, די חצר איז אפן צו א רשות הרבים, רבי אידה האט דאך יעצט געשמועסט לויט אביי האלט אז אזא סארט מבוי הייסט א מבוי סתום, און מילא מיר מעגן דעם טראגן. וואס איז די אויפטו פון רחבה? איז משמע לכאורה פון דעם אז די סיבה איז דווקא ווייל ס'איז א רחבה. טאמער אבער ס'וואלט געווען א חצר וואלטן מיר נישט געטאר טראגן אין די מבוי. איי פארוואס נישט? ס'איז דאך א מבוי סתום. רב יהודה האלט דאך אז אזא סארט מבוי הייסט א מבוי סתום און פארוואס זאל מען נישט טארן אין דעם טראגן? מוז מען זאגן אז ס'איז דא דא א צווייטע טעם אז מען טאר אין דעם מבוי נישט טראגן. ווייל טאמער ס'איז א מבוי וואס איז אפן צו א חצר טאר מען נישט טראגן אין דעם ווייל ס'פרוץ במלואו אפילו ס'איז א מבוי סתום. אבער ס'פרוץ במלואו, זעה מען רב יהודה האלט אז ס'הייסט יא פרוץ במלואו און פארדעם וועט מען נישט טארן אין אים טראגן נאר טאמער ס'איז א רחבה, ווייל א רחבה איז דאך נישט שייך פרוץ במלואו, פארדעם זאגט רב יהודה אז אין אזא סארט אופן מעג מען טראגן, און מילא האמיר א געדאפלטע מחלוקת, רב האלט סתם אזוי אז יעדע מבוי וואס איז אפן צו א רחבה אדער צו א חצר, זאגט רב, דאס הייסט א מבוי מפולש פאר דעם טאר מען אין דעם נישט טראגן, אבער אלס פרוץ במלואו איז קיינמאל נישט קיין פראבלעם, און רב יהודה האלט, קודם כל, אז דאס ווערט אנגערופן א מבוי סתום און מילא אלס דעם מעג מען יא טראגן, אבער פרוץ במלואו איז יא א פראבלעם, און פאר דעם איז די היתר דווקא ביי רחבה און נישט ביי א חצר. און יעצט איז די גמרא מסביר וואס איז טאקע די מחלוקת, וואס טייטש וואס איז די יסוד פון די מחלוקת, איז די גמרא מסביר, די יסוד פון די צווייטע מחלוקת, בשלא עירבו פליגי, טאמער מען האט נישט געמאכט קיין עירוב, וואס טייטש איז דא דא א פראבלעם פון פרוץ במלואו, וואס איז די מחלוקת? בנראה מבחוץ ושווה מבפנים, טאקע ביי אזא ציור, וואס לאמיר זאגן ס'דא א גרויסע צימער און א קליינע צימער, און די וואנט צווישן זיי איז אויפגעבראכן, וואס אין די קליינע צימער איז עס א פרוץ במלואו, פארן גרויסן צימער איז עס נישט קיין פרוץ במלואו ווייל ביי די גרויסע צימער איז נאך דא א לאנגע וואנט, איז ביי אזא ציור קריגט מען זיך. רב האלט, דאס הייסט נישט פרוץ במלואו, און פאר דעם טאקע זאגט רב אז די איינציגסטע סיבה וואס מ'טאר אין אזא מבוי נישט טראגן איז ווייל ס'איז א מבוי מפולש, און רב יהודה האלט דאס הייסט פרוץ במלואו, און פאר דעם די איינציגסטע סיבה וואס מ'מעג יא אין אזא מבוי טראגן איז ווייל ס'איז פרוץ צו א רחבה און נישט צו א חצר, און ביי רחבה איז סתם אזוי נישט שייך פרוץ במלואו, ווייל ס'איז סתם אזוי נישט שייך קיין עירוב. און וואס איז די אנדערע מחלוקת? וואס איז די יסוד פון די ערשטע מחלוקת? בעירבו? ביי א ציור וואס מ'האט יא געמאכט אן עירוב? וואס ס'איז נישט דא קיין פראבלעם פון פרוץ במלואו אדער נישט פרוץ במלואו, די איינציגסטע פראבלעם איז צו ס'הייסט א מבוי מפולש צו נישט, דארט איז די מחלוקת קמיפלגי בדרב יוסף, זיי קריגן זיך, רב און רב יהודה קריגן זיך צו מען זאגט ווי רב יוסף צו נישט, וואס האט רב יוסף געזאגט דאמר רב יוסף לא שנו אלא שכלה לאמצע רחבה אבל כלה לצידי רחבה אסור, רב יוסף זאגט אז די דין וואס רב יהודה האט געזאגט אז ווען א מבוי איז אפן צו א רחבה און די רחבה איז אפן צו רשות הרבים הייסט דאס א מבוי סתום, ס'הייסט נישט קיין מבוי מפולש, זאגט רב יוסף דאס איז נאר ווען די מבוי איז אפן צו די רחבה פונקט אינמיטן די רחבה, וואס טייטש א ברייטע רחבה, אינמיטן פון די רחבה עפנט זיך אויף די מבוי אזוי אינמיטן די רחבה עפנט זיך א עפענונג א טויער אריין צום מבוי, און פונקט קעגן איבער עפנט זיך אזא לאך אריין רשות הרבים, דעמאלט זאגט מען ס'א מבוי סתום, פארוואס? ווייל דאס הייסט נישט אפן צו רשות הרבים, אבער וואס איז טאמער ס'איז נישט פונקט אינמיטן, נאר ס'איז ביים זייט, וואס טייטש, די מבוי איז אפן צו די רחבה, ווען די גייסט אריין פון די מבוי אריין אין די רחבה אריין, טרעפסט דיך נישט אין א ברייטע ריזיגע רחבה, נאר טרעפסט דיך ביי די זייט פון די רחבה, וואס טייטש, די מבוי און די רחבה הייבן זיך אן ביים זעלבן וואנט, קומסט אריין, די ענדיגסט מיטן מבוי די וואקסט אריין אין די רחבה, איז די וואנט וואס איז אויף דיין לינקע זייט, סאו האסט געהאט א וואנט די לינקע זייט פון די מבוי, גייסט אריין די רחבה די לינקע וואנט איז נאך אלץ דארט ס'פארט ווייטער, יעצט אויף די רעכטע זייט איז ביי די מבוי איז עס געווען שמאל ביי די רחבה איז עס גאר ברייט אבער ביי די לינקע זייט איז אלעס די זעלבע, דעמאלטס ביי אזא ציור איז בעצם די איין וואנט וואס פארט אין די מבוי פארט ווייטער אין די רחבה, ביי אזא ציור איז רב יוסף מסביר איז אפילו רב יהודה וועט מודה זיין די מבוי האט א דין ווי א מבוי מפולש, ווייל דאס קוקט טאקע אויס ווי די מבוי איז גראד אפן אריין צום רשות הרבים, ווייל ווייטער די רחבה איז אפן צום מבוי ביי די זייט, און ביי די זעלבע זייט איז דא א לאך אריין רשות הרבים, ס'קוקט אויס כאילו די מבוי איז גראד אפן אריין די רשות הרבים, איז ביי אזא ציור זאגט רב יוסף, איז רב יהודה אויך מודה דאס הייסט א מבוי מפולש, על כל פנים אין דעם קריגן זיי זיך, אז רב יהודה האלט ס'דא א נפקא מינה ווי די לאך איז, אז טאמער די לאך איז אינמיטן הייסט עס א מבוי סתום, טאמער די לאך איז ביי די זייט הייסט עס א מבוי מפולש, און רב קריגט זיך אויף דעם, רב האלט אז אלעמאל האט עס א דין ווי א מבוי מפולש, און דאס איז די יסוד פון די ערשטע מחלוקת לויט אביי צווישן רב און רב יהודה צו ביי א געהעריגע מבוי זאגט מען אז ס'איז א מבוי מפולש ווען ס'איז אפן צו א חצר די חצר איז אפן צום רשות הרבים צו מ'זאגט אז דאס הייסט א מבוי סתום אבער על כל פנים די גאנצע הסבר אין די צוויי מחלוקת'ן צווישן רב און רב יהודה דאס איז נאר לשיטת אביי אבער אוודאי לויט די שיטה פון רב ששת וואס האט מסביר געווען איז נישט דא קיין שום מחלוקת צווישן רב און רב יהודה.